א גוטן טאג, היינט איז דינסטאג, און אונז זעמיר געווען ביי משה מנחם טויבנפעלד, כ'על ענק זאגן דעם אמת, ער איז געקומען אין קאורט ער מיט צוויי מענטשן, כ'ווייס נישט צו זיינע קינדער צו סתם באגלייטער, זענען אלע געגאנגען מיט גארטלעך, איז בקיצור זיי האבן געברענגט א סידור און מ'האט געדאווענט, עניוועי, דער דזשאדזש. האט געזאגט, ער האט אים געפרעגט צו וואס ער וויל פליעדן למעשה, ער האט נישט געפליעד גילטי, פארשטייט זיך די אמעריקאנער סיסטעם, מען ציעט יענעם דרײַ יאר און נאכדעם טשענדזשט מען פונעם נאט גילטי אויף גילטי, אזוי האט שניצלער געטון אזוי טוען זיי אלע, סאו עניוועי למעשה האט מען עס אפגעשטופט אויף דזשוליי פֿופֿצן און מען וועט מסתם דעמאלטס אנהייבן צו סעלעקטן א דזשורי, סאו עמער זעהן ווי מען וועט אנקומען. כ'האב נאך געוואלט דיר זאגן א קלייניקייט, ס'איז געווען אויפן טעלעוויזשן טשענעל טוועלף איז געווען א אינטערוויו מיט דעם וויקטעם און דער וויקטעם שרייט ער איז אריין צום סקווערע רבי'ן ער האט אים פארציילט האט דער רבי געזאגט איך ווייס נישט און איך גלייב נישט למעשה דאס איז דאך די אלטע זאך ער ווייסט נישט למעשה האבן זיי מיך אויכעט אינטערוויוט אפאר טעג צוריק און זיי האבן זיך געזאגט זיי מוז שפילן דעם טאג פאר וואס ער דארף גיין צום קאורט וואס דאס איז געווען היינט און דארט איז דא אן אינטערוויו ווי זיי פרעגן מיך. די נוז, די נייעס, טשענעל טוועלף, וואס האלטסטו וועט זיין די אוטקאם? זאג איך אים וואט אר יו קידען? ס'וועט זיין א סוויטהארט דיעל, ווייל זאגארבי האט מורא פאר ראביי טווערסקי, ווייל ער האט זיבן הונדערט און פֿופֿציק וואוטס וואס איז א בלאק וואוט, סא ער גייט נישט טוהן גארנישט אנדערש ווי דער רבי וועט אים זאגן, דער רבי גייט אים זאגן זאלסט אים לאזן פריי, דאס איז מיין סעקאנד אין קאמענד, דער חשוב'סטער איד אין. איך בעט דיך לאז אים ארויס. שטעל דיך אויפן קאפ וויאזוי וועסט אים געבן א סוויטהארט דיעל אזוי ווי זיין ברודער? די חילוק איז נאר אז זיין ברודער האט מען געהאט א טעיפ ווי ער האט מודה געווען און פון אים האט מען נישט סאו זיין ברודער האט נישט געקענט זאגן אז ס'איז נישט אמת סאו עמער זעהן וויאזוי מיר דא זיין קען זיין ער האט נישט מסכים מודה צו זיין איך ווייס נישט עמער זעהן. סאו טאמער איז ער מודה קען מען אים געבן א סוויטהארט דיעל, און טאמער נישט דעמאלט וועט דורך גיין א דזשורי, אויסער אז דער זאגארבי וועט נאך טרעפן עפעס א א וועג וויאזוי, איך ווייס איך קען נישט די אלע זאכן, למעשה דער זאגארבי אז עס איז ארויס געגאנגען אויפן טעלעוויזשען, עס האט געבלעסט נעכטן א גאנצן נאכמיטאג און היינט, אז איך האלט.
אז מען גייט אים געבן א סוויטהארט דיעל ווייל ער האט זייער מורא זאגארבי פאר זיין וואוט, ער איז אזוי גערעגט געווען ער האט עס נישט געקענט אראפשלינגען, ער האט אריינגעשריבן אן אימעיל פאר די וואס האט געשריבן דעם ארטיקל אין דעם טעלעוויזשען אז ער זאל זי פייערן, מיסטער זאגארבי, די די עי האט געשריבן פאר איר באס, שי איז א סעלף סערווינג קרעק ריפארטער הו איז איגנארענט, דאס מיינט אז זי איז א רעפארטער פון שטותים מיט נארישקייטן וואס איז נישט צו קלוג. העי, ווען זאגארבי האט שוין דאס געשריבן איז ער אויף צרות, קודם כל ער האט אנגעהויבן מיט די פרעס, ער ווייסט נישט אז מען הייבט נישט אן מיט מענטשן וואס קויפן אינק ביי די בערלס, זאגארבי האט, ער האט זיך זיינע שוואכע פונקטן וואס ער האט געטון די אלע יארן. דער איז א פול, הי לאסט הימסעלף, ער האט נישט געדארפט קיינמאל אנהייבן מיט דעי חברה, נאר גארנישט, ער האט אנגעהויבן מיט די ריכטיגע טשענעל טוועלף, עס איז א ניו יארק סטעישן, ס'איז נעישן ווייד, אבער זיי האבן איבעראל סעקשאנס, סאו געזונטערהייט. און יעצט איז עס אן די ספאטלייט, יעצט אינעם קאורט האט זיך אויפגעשטעלט טשענעל טוועלף, זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר מיט א טעלעוויזשן מאניטערן דעם גאנצן טרייעל, פרעגט מען, פרעגט זיך דער דזשאדזש פארוואס, האט ער געזאגט ליסטן, אין סקווער האט מען דאך קיינמאל נאך נישט געזינדיגט, ס'איז א הייליג פלאץ, ס'איז די ערשטע מאל וואס איינער האט די גאטס און די קארעדזש ארויסצוקומען, בקיצור איך וויל עס מאניטערן, די גאנצע וועלט קוקט דערויף ארויף, ס'איז געקומען דא עסקנים, ס'איז געקומען דא אזעלכע חברה וואס זיי טרייען ארויסצוהעלפן אקעגן מאלעסטינג, בקיצור די ווארלד איז גאנא לוק אוט פאר איט, שוין. נאכדעם שטעלט זיך אויף דער לויער פון משה מנחם און ער זאגט ניין דאס איז געצילט קעגן דעם רעבן אונטערצוברענגען דעם רעבן ער איז קלוג ער האט געוויסט ער וועט זאגן פארן דזשאדזש דעיס וועט דער דזשאדזש זיך מוזען בייגן פארוואס ווייל דער רעבע האט א פאוער טו א סערטען עקסטענט זאגט ער נא אויב אזוי זי קען שרייבן אלעס וואס גייט פאר באט מען לאט נישט אריין אין קאורט דער איז נאו סאטש א טינג מען לאט נישט אריין דער טעלעוויזשען אין קאורט נאו פראבלעם. נאכדעם האט די די עי געבעטן אז ער איז ארויס אויף פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער בעיל קעש און עפעס נאך איך ווייס נישט וויפיל א נאוט צו פֿופֿציק צו איך געדענק נישט וויפיל זי זאגט זי וויל אז מען זאל האבן פֿופֿציק טויזענט קעש האט די דזשאדזש געזאגט ס'איז נישט עטיקעל ער איז געקומען שוין דאס דריטע מאל און סתם צו רעיזען די בעיל איטס נאט עטיקעל איי דאנט סי עני ריזען פאר איט בפרט נאך ער איז א טאטע פון צוואַנציק קינדער ווי וועט ער לויפן. און זי האט און די דזשאדזש האט עס ריפיוזד. שוין. בקיצור, ס'הייבט זיך אן יעצט נאך א שפיל פון א נחמיה וועבערמאן קעיס און פאקט. נאכדעם ווען מ'איז ארויס פרעגט מיך די צייט די טעלעוויזשאן און וואס זאגסטו יעצט? זאג איך אים קוק איך וויל דיך פרעגן. דער מענטש לויט חשבון מ'עקיוזט אים אז ער האט זעקס יאר געוואוינט מיט א בחור. נו, אז ער האט זעקס יאר געוואוינט מיט א בחור. וויאזוי איז דאס מעגליך אז ער האט נאר איין פעלעני? טאקע פאר א פעלעני קען ער זיצן צען יאר, אבער וויאזוי איז דאס מעגליך ס'איז נאר דא איינס? דאונט יו סי האו קעראפטעד די סיסטעם איז? און די טעלעוויזשען כאפט עס אויף, די גאנצע וועלט מוז זעהן וואס דא גייט פאר, סיי אין ווילימסבורג און סיי אין מאנסי און סיי אין ניו סקווער, ווי ס'איז דא א אידישע בלאק וואוט טוט מען וואס מ'וויל. סא דאס גייט זיין א ערענסטע קשיא נישט פארענפערט, און זוגיבי וועט מוזן. ענטפערן אויף דעם, און דאס איז דאך א דזשאוק וואס מען טוט, נעמסט א מענטש, ער געזינדיגט מיט דעם זעלבן בחור מיט די זעלבע עבירה זעקס יאר, הייסט וויבאלד ס'איז ס'איז געשען אן א התראה צווישן איינעם און צווייטן, וואס איז דא געשען? אונז פסק'ן מיר אז ביי עריות אפילו מען וואוינט אפאר מאל איז מען אויכעט חייב אויף יעדע ביאה עקסטערע, ווייל דאס איז יעדע ביאה מחולקות, נאכדעם גופות מחולקות, דא אזויפיל זאכן. סאו דעיס איז א קוועשן וואס זיי גייען נישט קענען ענטפערן. און איך האב געזאגט דעם טעלעוויזשן, דעם שייגעץ שטיק האט געדוירט זעקס חדשים, אים האט מען דאך שוין געהאט אויפגעפיקט זעקס חדשים צוריק, פארוואס האט געדוירט ביז יעצט אז מען זאל אים אינדייטן? ווייל מען האט געטרייט דעם בחור, דעם וויקטים, צו זאגן ער זאל זיך אפלאזן, מען האט אים קודם געסטראשעט, און ער האט זיך אויסגעלאכט, ער וואוינט שוין נישט אין סקווער, מען האט מיר געטרייט צו גיין אויף אן אנדערן סיסטעם און אים געבן געלט, זאגט ער איי דאונט וואנט דעיר מאני, איי וואנט דזשאסטעס. און אזוי ווי דא איך בין דא איז דא הונדערטער קינדער דארטן וואס ס'האט מורא צו רעדן, סאו סהייבט זיך אן א מאווינג פארווערד, יא סאיז די אפס ענד דאונס אונז האמיר א ביטערע מלחמה און אונז האף מיר סוועט פארן גוט, יעצט מארגן קומט פאר ברוך מרדכי'ס הירינג, מארגן איז מיטוואך אינדערפרי נײַן דרײַסיק זאל יעדער קומען אין קאורט, כהאב ענק שוין איינגעלאדן. טרי טווענטי דזשעי סטריט. יעצט וויל איך ענק זאגן ווי שלעכט די מלחמה איז, לאמיר אונז זיך אויסלערנען איין כלל. א איד האט מיך אמאל געפרעגט עפעס איך זאל אים אויסזאגן א סוד וואס איינער האט אים געזאגט. זאג איך אים פיין, דו גיב מיר א סוד וואס איי און ער גייט עס קיינעם מער נישט פארציילן, ער וויל נאר פאר זיך וויסן. זאג איך אים, איך וויל פון דיר אויכעט האבן א סוד וואס איינער האט דיר אמאל פארציילט. זאגט ער פיין, ס'איז א דיל, איך וועל דיר זאגן און דו וועסט מיר זאגן. זאג איך פיין, ס'איז א דיל. נו זאג איך אים, יעצט זאל איך דיר ווייזן פארוואס ס'איז נישט קיין דיל.

מען זאל געבן די סענטענסינג נאך די הייליגע טעג, אזוי וועט ער קענען זיצן דארטן זיין דריי פערטל יאר, צו א האלב יאר וועט ער נישט דארפן זיין יום טוב, זעהר א שיינע חכמה געטון, אבער אונז ווייס מען דערפון, און דארטן ווי אונז גיי מיר איבער אויף א העכערע סארס, נישט אין די סטעיט לעוועל, די אלע שייגעץ שטיק וואס דרויער טוט, גייט דאס אויך אריין? דאס גייט אריין גיין דארטן? דאס איז א חוצפה, קודם כל, איך וויל ענק זאגן איין זאך, ווער האט אונז אומגעברענגט אלע יארן? מוסרים. וועגן דעם האט מען דאך די מסירה געגעבן די גרעסטע עבירה, אשת איש, חילול שבת איז נישט געווען אזוי גרויס, מורידין ולא מעלין, אזאנס איז נישט געווען, האט עטס געזען אין דער אלטער היים ווי ס'איז געווען אזויפיל שטאטוס קווא מיט נעאלאגן מיט מחללי שבתים, זאל דער רב קומען און זאגן מען זאל הרג'נען די מענטשן? קיינמאל נישט! אויף איין זאך יא געווען אויף מסירה, פארוואס? ווייל דאס ביסל וואס מ'האט זיך נעבעך געפלאגט צווישן די גוים אז דו גייסט און דו געסט נאך אלעס ארויס, זעמער דאך טאקע אויף צרות. סאו דא איז דא אזא חיים הערש? יא. חיים הערש אויף דיר פארשטיי איך נישט. מילא פרוים שטיין איז א שטיין ווייל זיין טאטע איז געווען א רב, א רב איז דאך א וועלטס גנב, האט ער געוואוסט ער טאר נישט גיין ארבעטן, ווייסט א תלמיד חכם איז בבחינת שבת א גאנצע וואך, האט ער געמוזט גנב'ענען, האט ער אפגעגנב'עט די פאר דרײַ מיליאן דאלער וואס די גאווערמענט האט געגעבן צו לערנען רוסישע אידן וואס דאס איז פסח. אבער דו, דיין טאטע האט דאך געארבעט, סאו אויף וואס קענסטו נישט גיין ארבעטן? פארוואס פארקויפסטו אויס כלל ישראל? דו ווייסט וואסערע נבלה דו טוסט מיט דעם גאנצן פראגראם דרויער? איינער האט מיר געזאגט ער האט געהאט צוטון מיט טעקסעס האסטו אים נישט געהאלפן האסט געזאגט אין דעם מיש מיר זיך אונז נישט נאר וואס אין זנות דו ווילסט יעדער חזיר זאל גיין אין די גאס דו האסט א רעכט צו פארלאנגען אין נאמען פון גאנצן קהל כאילו דו רעפריזענטס קהל אז ברוך מרדכי זאל זיך דרייען אין די גאס נאך אפאר חדשים און דו האסט א רעכט צו זאגן אז ער איז א שיינער בעל תפילה וועגן דעם מוז מען אים האבן אין די גאס. און ווען איינער איז א שיינער בעל תפילה און ער איז א חזיר מעג ער זיך דרייען אין גאס, איך וויל דיך פרעגן אן אנדערע זאך, יחיאל בראנער איז אויך א שיינער בעל תפילה, פארוואס זאל ער זיך נישט טארן דרייען אין די גאס? רבי זכריה בראנער האט געדאווענט אין סאטמאר אין פיפטי טוירט סטריט איך איך ווייס שחרית'ן צו מוספים, יחיאל איז זייער א שיינער בעל תפילה, ווען ער זאל נישט האבן די קראנקהייט אז ער איז א סעקס פריק אז ער קען אנכאפן גרויסע בחורים, בכח וואלט ער דאך געווען א ריזיגע בעל תפילה, אבער די מעשה איז ווייל ער איז א חזיר קען ער זיך נישט דרייען אין די גאס, און דו קענסט נישט פארלאנגען אין נאמען פון גאנץ קהל אז ברוך מרדכי זאל זיך דרייען און ער זאל ווארטן ביז נאך די ימים טובים, דו האסט קיין שום רעכט די אלע זאכן נישט צו טון, און איך זאג דיר נאכאמאל, אונז טארגעט מיר דיך. און וואטשן צו ווען איך האב געשריגן פיר יאר איך טארגעט טשארלס היינס, ווי האט געזאגט דער משוגענער נחום, איר טארגעט טשארלס היינס? טשארלס היינס איז אן אילעקטעד די הייעסט אילעקטעד לאו אפישעל אין ברוקלין, וואס איז יעצט מיט טשארלס היינס? ער וואלט געקענט האבן דרור זאל אים אביסל צוהעלפן, איך זאג דיר נאכאמאל איך אונז ווייס מיר אלעס וואס דו טוסט ווייל דער אפיס וואס ס'טוט אלעס קאראפטע דערציילט זיך אונז אויך אלעס. אונז האבן דאך אויכעט מענטשן וואס זיי פארציילן, אוודאי אונז קען מען נישט אינפלוענסן די דזשאדזשעס ווייל צו דעם זענען זיי שטערקער, אבער די אלע קעיסעס גייען נאך אמאל אפירקומען, די קעיסעס גייט מען עפענען א פענעל, אזוי ווי מען האט געעפנט אויף די אלע פארברעכער וואס טשארלס היינס האט איינגעזעצט און ס'איז נישט אמת געווען, גייט מען עפענען אויף די אלע פארברעכער וואס טאמפסאן האט ארויסגעלאזט וואס וואלטן געדארפט גיין זיצן, און דרור איז א גאנץ א שיינע. סענטער פארט פון די גאנצע זאך. סאו דו ווילסט האבן ברוך מרדכי'ן אין די גאס? ווער ביסטו? פארוואס? זאל דאס גנב'נען אפאר טאלער? ס'האט מיר דערציילט א איד, איך נעם א דיסקלעימער, בערך צוויי יאר צוריק, איך מין איך קען נישט וויסן יעדע זאך צו ס'אמת, ס'האט מיר דערציילט א איד מסיח לפי תומו. ס'איז געווען א אינגערמאן וואס האט געוואוינט מיט א שיקסע, און די שיקסע האט ביי אים געבעטן א איך ווייס פינף צו צען טויזנט דאלער. בקיצור, ער האט געזען ס'איז צרות, ער איז געלאפן צו דרור. געקומען צו דרור, האט אים דרור געזאגט גיב נישט קיין געלט ווייל אז דו וועסט געבן געלט וועט זי יעדע פאר וואכן בעטן געלט, פארגעס. צוויי וואכן שפעטער זאגט ער פאר דרור אז ער האט באקומען א טעלעפאן קאל פון א דעטעקטיוו ער זאל צוריק קאלן. קיצור האט האט ער גענומען די נאמבער האט דרור גענומען די נאמבער ער האט מורא געהאט צוריק צו קאלן דרור האט געקאלט האבן זיי געזעהן אז דאס איז פון די קארטלעך וואס מען קען מאכן יענעמס טעלעפאן בקיצור ס'איז געווען פאלש דער דעטעקטיוו האט קיינמאל נישט געקאלט האבן זיי געזאגט ווייסטו וואס באצאל נישט און פארטיג. שוין, ס'איז דורכגעגאנגען א שטיק צייט, און למעשה ס'איז געווארן שטיל. נאכדעם איז געגאנגען דער דרור, און ער האט אפגעקאלט יענעם, און האט אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, אפשר אז מ'האט דיר איינגעשפארט די גרויסע געלטער, קום אריין דא און געב אונז א טשעק, אונז טומער דאך גוטע זאכן מיט אונזער געלט. זאגט אים יענער, הער אויס, עט די ענד אוו די דעי האב איך נישט געוואלט אנהייבן מיט די שיקסע, כ'האב מיט איר געוואוינט זייער א לאנגע צייט, און. ס'לוינט זיך מיר צו באצאלן די פינף אלפים צי וויפיל ס'זאל זיין, א שווייג, מה טוב, יודו לה', און גוט. שוין. די גאנצע צייט ווען מ'האט פארהאנדלט בעק ענד פארט, איז געווען איינער וואס איז דארט געווען אין דרויער'ס אפיס האט ער געשריגן איך פארשטיי נישט, אזאלעכע רשעים זענט עטץ? קודם כל דארפט עטץ זאגן דעם אינגערמאן ער זאל תשובה טון, גייסט דאך אים העלפן. נאכדעם דארפסטו פרעגן די אינגערמאן האסטו דאך אויסגעטעסט זיך מיט דיין ווייב מיט די קינדער צו עטץ האטס נישט איינע פון די פינף סימני דמים? די סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס? און נאכדעם בכלל, כ'פארשטיי נישט. עטס העלפטס פאר א נואף? כ'מיין, עט די ענד אוו די דעי, גייט דאך דאס יעדער טוהן. און דאס געלט איז דאך הקדש געלט, דאס האבן אידן געגעבן געלט פאר אידן וואס זיצן אין תפיסה. זיי האבן געמאכט אמאל א טעקס דריידערל, אן אינשורענס פראוד, אבער נישט אויף דעם אז יענער זאל זיך גיין ענדזשויען אין די גאס. ס'איז אנבעליוועבל. און זיי האבן אים גארנישט געענפערט. זיי האבן געזאגט, אונז קוקט מען נישט נאך קיינעם, אונז אינטרעסירט נישט קיינער. שרייט יענער, ביסט גערעכט, דו קוקסט נישט נאך און דו אינטערעסירט דיך נישט אבער דו נעמסט דיך הקדש געלט, געב ארויס אין די מינוטס אין דיין קאנסטעטושען, איך געב געלט פאר זנות, פאר טעקס פראדס געב איך נישט קיין געלט, זנות געב איך געלט פאר אזא אפרוימשטיין וואס האט אפגע'גנב'עט די גאווערמענט דריי מיליאן דאלער, פאר אזאלעכע מינע קריימס, פאר די געב איך געלט, אה דארטן ליגט גרויס געלט, עטס האטס אפגע'גנב'עט יאגודקין, יאגודקין, מיסיס יאגודקין די מאמע, די ווייב מיט די מאמע שרייען עטס האטס גע'גנב'עט אויף איר נאמען גרויס געלט, און עטס האט זי נישט געגעבן קיין געלט, זי וויל מאכן יעצט, זי וויל גיין צו מאכן אן אפיעל און ס'האט נישט די געלט, ווייל די גרויסע טשעקס האט עטס אוועק געלייגט, דאס איז די סיסטעם הייסט? אקעי ווארטס מיט ענק, ס'וועט מ'וועט קומען צו ענק אויכעט, מ'וועט ענק אויך בודק זיין, מיסיס יאגודקין גייט קומען, די אלע אנדערע גייען קומען, יעצט איך נעם א דיסקלעימער, ווייל מארגן גייט עטס מאכן א קדחת מיט מיסיס יאגודקין עטס זאגן אז ס'איז קיינמאל נישט אמת געווען. אבער איך האב געהערט אין די סטריט און די יודעי דבר וואס עטס האטס געטון, יעצט זע איך אין צייטונג איז אריינגעשטעלט א נייע מעשה, ס'איז דא עפעס איינער אין שפאניע וואס ער איז אינעסענט און ער האט עפעס געטון דארט א פארברעכן און מ'האט אים איינגעזעצט און עטס גייטס נאך געלט, קודם כל מ'האט אים געכאפט דארטן ווי מ'האט געכאפט די בחורים וואס האבן געשווערצט, דארט איז דא אזוי ווי דא ביי אונז איז דא אין דער גרעניץ ביי. טעקסעס, און אריזאנע שווערצן זיך אריין יעדן טאג הונדערטער קינדער, זיי שווימען אריבער דעם וואסער, ס'איז א קליינער וואסער, מען שווימט עס אריבער, די מינוט ער איז אויף די אמעריקען סויל קען מען אים נישט ארויסווארפן, און ס'איז דא מיטן פרעזידענט, ער האט געהייסן מען זאל די קאנגרעס זיך צאמזעצן, עס קומען אריין טויזענטער איליגעל אימיגרענטס און מען געט זיי נאך וואסער צו טרינקען, מען פיקט זיי אויף מיט א גרעהאונד באס וואס די גאווערמענט באצאלט און מען שטעלט עס נאך אריין אין הייזער. דאס זענען אלע קינדער פון סענטראל אמעריקע וואס די עלטערן זענען שוין דא און זיי ארבעטן דא איליגעל, און די קינדער פענעטרעיטן, און זייער אסאך וואוינען אין וואשינגטאן ווייל דארטן איז געווען קלינינג, אפיס קלינינג דזשאבס, די ביליגע דזשאבס, און אפשר אביסל זנות דזשאבס אויך, די גרויסע באאמטע, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, למעשה איז די זעלבע זאך איז דא. ווי מאראקא און ספעין גרעניצן זיך, אויף די זייט פון מאראקא, ספעין האט דארטן צוויי שטעטלעך, און מען כאפט זיך אריבער מיט א פלויט, איך בין דארט געווען אמאל, איך האב געמאכט דארט א מקווה סאו האב איך געזען ווי די גוים ביינאכט כאפן זיך אריבער דעם פלויט פון די זייט, די פלויט גייט ארויס אביסל אין וואסער און מען לערנט זיך אויס גוט צו קריכן און מען גייט אריבער און מען איז אין ספעין. סאו דארט האט מען געטראפן די מענטש, און דארט ווי די שווערצעס וואס מען האט איינגעזעצט די בחורים זענען דארט געווען, סאו ער איז פערצופאל הייסט דארט געווען, הייסט? ספעין איז גרויס א כ'ווייס נישט וויפיל מייל און פונקט דארט איז ער געווען און ער האט גארנישט געטון, הייסט ער איז חף מפשע? וואס הייבט עטס אן מיט ענקערע באלאוניס? יעצט איך זאג נישט א איד ס'האט געטון א עוולה. און ער איז נישט חף מפשע דארף מען אים אויכעט העלפן, אבער נישט ביי סעקשועל אביוז? אבער יעצט קומטס דא מיט אזאלכע לגיונות, דער איד ער האט נישט געוויסט און ער האט ער האט נישט און ער האט פערצופאל ער איז דארט געווען פערצופאל האט ער געקויפט כ'ווייס יענער האט פערצופאל געקויפט פעלדער און פערצופאל אנגעפלאנצט רייז און פערצופאל איז געווען העלפט דערפון איז געווען דראגס. וואס מאכט עטס ענק משוגע? וואט אר יו דואינג וויט יורסעלווס? דער עסטרייכער. און דא האט מען געטראפן יעצט נאך א איד. איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא הונדערטער אזעלכע אידן איבער די גאנצע וועלט. דער חידא טוט דאך פאר די אידן. דער גנב'עט דאך געלט פאר זיך, סאו יעצט ווילטס אויך זיין א חלק אין די גניבה? זאגטס רבותי, איך טו וואס דער חידא, איך בין א גנב, איך טאר נישט ארבעטן, און ממילא טו איך די זאכן. אבער הייבטס נישט אן מיט די מעשה'ס, מ'האט פערצופאל געכאפט דעם איד, דאס גיבט א שלעכטן אימעדזש פאר די יוגנט, ס'לערנט אונז אויס אז אונז מעג מיר טון כל דבר אסור, און מ'וועט ארויפפאלן נאכדעם אויף קהל'ס חשבון, און ווי איז אונזער חינוך? און קוק וואס איז ארויסגעקומען, פון אזא קאראפטעד חינוך איז ארויסגעקומען אז אידישע בחורים האבן גענומען אן אראב און אים פארברענט, און ס'איז גראדע די בחורים וואס מ'האט ארויסגעווארפן פון ישיבות, ווייל די ראשי ישיבות האבן זיך נישט געוואלט פלאגן מיט זיי. און אין א וועג ס'טוט מיר מורא'דיג וויי, אבער ס'טוט מיר, אין א געוויסן וועג האב איך הנאה אז עס האבן עס געטון די בחורים וואס מ'האט ארויסגעווארפן, ווייל איך בעט ענק שוין צען יאר, רבותי ווארפטס נישט ארויס א בחור, דער בחור וועט ענק נאך קומען שיסן, ס'איז יעצט געווען א מעשה אין אפסטעיט, ער איז געקומען מיט א גאן צו זיין וויקטים האט אים געוואלט שיסן נאר האט דער וויקטים אפגעקאלט אז יענער האט א גאן און מ'האט אים געכאפט און איינגעזעצט ווי ווי ווייט מיינט איר דער פעדעפייל איז געגאנגען זארג דיך נישט ס'העט ארויסקומען יעצט דער אמת איך האב דאס אלץ געשריגן דוד המלך דארטן תמחה זכר עמלק און ער האט נישט געוויסט צו עס איז זכר עמלק ער איז געקומען און ער האט געוואלט הרג'נען זיין רבי'ן ער האט אים פאלש געלערנט דאס גייט זיין איך האב אים שוין געווארנט נישט וואס איך וויל חלילה אנרייצן דעם עולם חס ושלום זיצטס רואיג און זעסט איך האב נישט צוריק געטון פאר שניצלער אויך גארנישט. כ'האב געלאזט די גאווערמענט זאל נעמען קעיר כאטשיג ס'איז אזוי קאראפטעט אז מ'טוט גארנישט. למעשה אבער איר זאלט וויסן, און איר זאלט פארשטיין, אז יעדן בחור וואס איר ווארפט ארויס, מאכט איר אים פאר א פרא אדם, די תורה באצוימט אונז אביסל אז ער איז א פרא אדם וועט ער זיך נוקם זיין אין ענק וואן דעי. סאו, דער דערויער האט זיך געקויפט א מצוה, א מצוה, און ער מאכט פרנסה פון דעם, און ער גייט יעצט אריינברענגען יעדן חזיר צוריק אין די גאס, און אונז גיימיר זיך נישט לאזן. ס'וועט. און ער האט זיך געשלאגן ביז וואן דעי, די עידזשענסי מיט וועם אונז ארבעט מען עט אהערנעמען אלע זיינע עקטיוויטיס און מ'עט מ'עט עס זעהן. אונז וויל מען וויסן פארוואס אברומי רובין איז ארויס כאטשיג ער האט זיך געשלאגן און די רעקארד איז נישט דא און ס'מוז זיין ער האט זיך געשלאגן ווייל ווען נישט פארוואס האט מען אים צוריק געטרענספערט אויף רייקערס ער איז געווען דא ערגעץ אין אטלענטיק עוועניו אונז וויל מען וויסן די אלע זאכן וויאזוי דאס איז געשעהן אלל אוו א סאדען אונז וויל מען וויסן נאך אפאר קרימינעל איליגעל זאכן וואס ער האט געמאכט וואס ער ווייסט נאך נישט אז אונז ווייס מיר, אבער אונז ווייס מיר עס שוין, און אונז וויל מיר טאקע זעהן צו מארגן וועט מען זיך טאקע אויפשטעלן און בעטן דעם דזשאדזש ער זאל אים נאך לאזן ביז נאך די ימים טובים, ווייל אונז האמיר שוין די ידיעה אז דרור האט געפיילט די פעיפערס, סא דו וועסט פיילן פעיפערס ביז די גאווערמענט טוט דיך אוועק פיילן, וואטש ענד סי. עס איז נישט קיין סיסטעם אין אידישקייט. יעדער אצער טוט וואס ער וויל, דא די רבנים, זיי טוען גארנישט, איז געווארן א וועקיום, א לאך, יעדער טוט וואס ער וויל, ווי מען קען מאכן פרנסה צו באגראבן איינעם, באגראבט מען, משמרת הצניעות האט ארום גע'חזר'ט דא און גע'גנב'עט און געראבעוועט געלט פון אונז אלע יארן, און אנגעמאקלט ווער ס'האט זיי נישט געגעבן קיין געלט, און די שטאט איז געווען פול מיט זנות, דאס זאגט הערשל קארפ אויף זיין דרשה, יעדער ווייסט וויאזוי ווילימסבורג וואלט ווען אויסגעזען אן אים, ס'וואלט געווען א קלין קאמיוניטי, די שייגעץ טמא וואס דו ביסט. און יעדער טוט ווי ער קען כאפן א דאלער צו באגראבן די גאנצע קאמיוניטי, און וועגן דעם וועגן דעם זענען מיר אלע יארן אין גלות געווען באגראבן, אלע יארן, מען האט געבעטן די אלע אידן, ציוניזמוס איז א מיסע געדאנק, דער רש"ב איז געווען א גרעסערע קנאי, אסאך גרעסער, פון ר' חיים בריסקער און פון ר' וועלוועלע. ווען מ'האט גערעדט פון די אגידה האט ער געשפיגן, און האט זיך אויפגעשטעלט אן אגידה, און זיי האבן געארבעט, און בקיצור מ'איז געקומען צו א פונקט ווי מ'האט געמאכט א וועג וויאזוי מ'קען אויסבלוטיגן כלל ישראל אבי מ'זאל האבן א מדינה, און יעצט האב איך א מדינה ווי אין ואשליכהו באש ויצא העגל הזה, און וואס איז עס ווערט? גארנישט! מ'בלוטיגט אידן, און מ'וויל יעצט אריינגיין מיט די צו פיס וויל מען אריינגיין מ'עט אויסהרג'ענען נאך אפאר הונדערט סאלדאטן, און דערווייל די אראבער האבן גענוג געווער. די אראבער קענען זיך לאזן אויסהארגענען, ס'איז דאך א ביליאן און א האלב מענטשן, ווייסט וואס דאס הייסט? א ביליאן הייסט טויזנט מיליאן איז א ביליאן, ס'הייסט פופצן הונדערט מיליאן מענטשן האבן זיי, איר הערט וואס דא טוט זיך? ס'איז א ביטערע חורבן, נאר אידן האבן עס געטון, אלעס, די אלע איזם'ס, קאמוניזם, ציוניזם, אלעס האבן אידן געמאכט, קאמוניזם האבן אויך אידן געמאכט, פארוואס זאל ער זיין גרויס דארטן ביים פרץ ער'ט אים איינרעדן א נייע מעשה אז דער פרץ מיטן שניידער מיטן דאקטאר מיטן גאסן קערער וועלן זיין די זעלבע. סאו איך בעט יעדן זאל מארגן קומען, מ'עט זעהן וואס ס'עט זיך אויסלאזן מיט ברוך מרדכי'ס קעיס, און וועלן מיר ווייטער לעבן דערמיט, כ'הער זאגן אז זיין זון האט אים געקויפט אין ארץ ישראל א הויז, עפעס אין א פלאץ ווי ס'איז דא אלטע מענטשן, קען זיין אין עפעס א דערפל צי וואו, און קען זיין אלן דערשאוויץ האט עפעס ערלעדיגט אז מ'זאל אים אריינלאזן ווייל ער וועט זיין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, אבער די אלע זאכן מיינט גארנישט, אלן דערשאוויץ האט יעצט אויך געגעבן א סטעיטמענט אז די זעקס בחורים וואס האבן געהארגעט די דעם אראבער, די זענען רוצחים און מ'דארף זיי עוקר זיין עד השורש, מיסטער דערשאוויץ וויט אלל דיו רעספעקט טו יו, איך זע נישט קיין חילוק צווישן די זעקס בחורים וואס האבן געהארגעט דעם אראבער, און צווישן ברוך מרדכי'ן וואס האט געהארגעט נישט זעקס, בחורים נאר טויזענטער בחורים וואס ביסטו געקומען אים צו דיפענדן ווייל דו האסט געקריגן א מיליאן דאלער סאו מעיבי די זעקס בחורים זאלן דיר געבן א מיליאן דאלער איטש וועסטו זיי אויך דיפענדן דו לאולייף דו שקרן דו ליגנער דו האסט מיך נאך גערופן אין קאורט האט ער געזאגט דארט פאר איינער פון די ניו יארק טיימס ריפארטערס ראביי ראזענבערג איז א לייער דיד יו עווער קעטש מי ביי א ליי דו לאולייף וואט יו אר. עניוועי, איך וויל לאדן יעדן איינעם צו קומען. מארגן אם ירצה השם מיטוואך, תרי טווענטי דזשעי סטריט, ניין אזייגער זאל מען קומען פרי, און איך בעט חיים יעקב דו רועה זונות דו זאלסט אויך קומען, און יענקעלע גליק ברודער משה גליק זאל אויך קומען, קום און זאג אים רעב נישט דערע, וויסט אונז און דען, און נאך דער דער, דאס אויך דעם כזית'ס א זון, א כזית גדולים פארן רבונו של עולם, חזקל גאלד'ס ברודער, כ'הער זאגן ער האט זיך אויסגעטון דעם שטריימל, ס'האט זיך אפגעשניטן די בארד, ס'האט זיך אויסגעטון די ווייסע, דאס איז די ריכטיגע תלמידים פונעם רעב, חס ושלום. כ'מיין צו זאגן, אלס ווי זי דרעפט זיך רויען לברו דערעבן זיך רויען זיי ר' לאז שוין אפ מיטן רעב און שלעפ אים נישט אריין אין אלע דיינע טינופות'ן עטס זאלטס קומען און דער ווייס דער חזן זאל אויך קומען קומטס אלע. און נאך א זאך, ס'האט מיר פונקט יעצט געזאגט איינער וואס איז געזעסן אין דזשעיל ראש השנה זאגט ער ברוך מרדכי איז געקומען צו אונז אין די תפיסה מיט אפאר יאר צוריק דאווענען ראש השנה און יום כיפור, סאו וואס האט עטס א פראבלעם ער מוז דאווענען אין בארא פארק ער קען דאווענען אין די תפיסה. עניוועי, חיים הערש פריינד, יו קיפ אפ יור ווארק. זייטס אלע געזונט און קומטס מארגן.